מורי ורבותי, טייערע ברידער, טייערע גוטע פריינט, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם לעברך בברית פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה והשבות אל לבבך בכל הגויים ושבת עד השם אלוקיך ושב השם אלוקיך את שבותך דאס איז די מעשה וואס די פרשה פון די שבת פארציילט אונז איז נישט שווער צו קאנעקטן אז דאס איז די מעשה פון ראש השנה און ס'איז די מעשה וואס אונז פארציילן וועגן אונזער נשמה, וועגן אונזער לעבן, וועגן אונזער מענטש וואס אונז זענען, און ווי אונז ווילן אנקומען. יעדע מאל וואס מען פארציילט די מעשה, וואס מען טראכט אריין אין דעם, וואס מען גייט אריין אין דעם, ווערט קלארער וואס די מעשה איז, אסאך מער ווי ס'ווערט קלארער פרטים. איך ווייס וואס איז טייטש בכל הגוים אשר הדיחך השם אלוקיך שמה אינטערעסאנטע פסוק וואס איז טייטש וואס איז טייטש חוטב עציך שואב מימיך וואס איז טייטש תקיעת שופר ראש השנה וואס איז טייטש שברים תרועה תקיעה אלע מיני פרטים וואס זענען זייער אינטערעסאנט צו דן זיין צו לערנען יעדע איינע פון זיי אבער ווי מער א מענטש באקומט אביסל גדלות המוחין, וואס מיינט אז מען גייט אדורך יעדע יאר, שוין זייער אסאך ראש השנה'ס אין אונזער לעבן, אדער גאנץ אסאך, און וואס וואס טוישט זיך, וואס וואס געשעהט כסדר, אסאך מאל געלערנט פרשת ניצבים. וואס געשעהט איז אז צוביסלעך די אלע קליינע דיטעילס די אלע מחלוקת'ן די רש"י מיט די רשב"ם מיט די אבן עזרא וויאזוי צו טייטשן א פסוק וויאזוי צו זעצן א פסוק זיי נעמען זיך צאם אין א אין עפעס א קאוהערענט סטראקטשער אין עפעס א מעשה נמשכת עפעס א מהלך וואס מ'קען זעהן די מהלך און ווי קלארער ס'ווערט די מהלך ווערט אויך קלארער יעדע פרט, ווייל א פרט איז נאר פארשטענדליך לויט וואס ס'שטייט אין די אין די מקום ווי ס'באלאנגט. ס'איז דא א גרויסע פיקטשער, יא, איז יעדע יעדע קאליר, יעדע יעדע האר, יעדע יעדע פארט פון עס, דארף זיין פארט פון א פון א פיקטשער, ס'פארציילט עפעס א מעשה, ס'האט עפעס א עפעס א שלימות. אזוי איז. די אלע לימודים, די אלע סיפורי מעשיות פון חיי האדם בעולם הזה. צוביסלעך ווי מער איז מלטש די שפיגל, יא, ווי מער מען שיינט די שפיגל, דאס איז וואס א איד איז, אביסל א שפיגל, א נשמה איז אזויווי א שפיגל, ווערט קלארער, ס'ווערט. הייבט אן קלארער צו זען אלעס, אזוי ווי מען זאגט, דער זוהר זאגט, די שכינה, אדער א נשמה פון א מענטש, הייסט א אבן טוב, א בריליאנט, הייסט א גוטע שטיין, א גוטע שטיין הייסט א אבן יקרה, יא א בריליאנט, וואס איז א בריליאנט? וואס איז, וויאזוי ארבעט עס? א גרויסע חלק פון די יופי פון די שיינקייט פון א פון א דיימאנד יא יור סאול איז א דיימאנד וואס איז א וואס איז א דיימאנד א דיימאנד איז אזא סארט זאך מען רעדט פון די לעכטיגקייט כאילו ס'איז פשוט א אויסגעפוצטע שטיין, מ'קען זאגן, א דיימאנד איז א אויסגעפוצטע שטיין, א זייער קלארע שטיין, ס'האט א געוויסע קלארקייט, מ'קען עס מסביר זיין אפשר אזוי בגשמיות, ס'האט א געוויסע קלארקייט, ס'האט א געוויסע ריפלעקטיוויטי, ס'האט א געוויסע ליידיגקייט וואס לאזט עס אויסשפיגלען וואס ס'זעט, און א דיימאנד וואס איז די עיקר עבודה פון, מ'קען עס ארויסנעמען פון די ערד און ס'איז נאך אביסל אזוי נישט שיין, צו מאכן שיין, צו שלייפן א דימאנט הייסט עס. שלייפן א דימאנט הייסט, מען נעמט עס, מען וואשט עס אפ פון אלע שמוץ, און מען שניידט עס, יא מען שניידט עס גוט, מען שניידט עס פון אלע זייטן מיט אזעלכע שיינע שניטן, מיט א סימעטרי, מיט א גאנצע חכמה וויאזוי עס צו מאכן, היינט מאכן עס שוין מסתמא קאמפיוטערס, און אזוי ווייטער, מען רעכנט אויס מיט יעדע מילימעטער, כדי אז די דיימאנדס, די די אויסשיינען, די שלייף שלייפן, די מלטש זיין, די רייניגן כאילו, זאל די שענסטע אפשפיגלען אלעס, די גאנצע וועלט, די גאנצע לעכטיגקייט פון די צימער ווי עס איז אין, די גאנצע, מען טראכט אזוי ווי ער אין די נמשל, איך ווייס ס'גייט זיין א דימאנט פאר א פאר עפעס א איינעמס באליבטער אדער פאר א קעניגס קרוין אדער פאר א עפעס א בית מדרש פאר א ספר תורה, עס דארף אפשפיגלען מיט דעם וואס עס שפיגלט אפ די לעכטיגקייט פון אלע זייטן און מען קוקט אויף אים און ס'בליטשקעט אזוי, ס'בליטשקעט נישט פון זיך ס'בליטשקעט סך הכל פון דעם וואס האט עפעס אזא סארט קלארקייט, ס'האט עפעס אזא סארט שיינקייט וואס ס'שפיגלט אפ, ס'גיבט ארויס, ס'עקספרעסט אלעס, און ס'עקספרעסט אפילו די אהבה וואס איז דא אינצווישן די מענטשן וואס האבן זיך געגיפטעט דערמיט, ס'עקספרעסט די מלכות, די שיינקייט, די פאר, מלכות. עס עקספרעסט די קדושת התורה די קדושת המשכן יא מ'האט געמאכט דארטן אבנים טובות אבני שוהם די אבני מילואים לאפוד ולחושן מ'זעט זייער קלאר עס עקספרעסט אבנים תהיינה על שמות בני ישראל ונשא אהרן את שמות בני ישראל על כתפיו לזיכרון לפני השם תמיד יא דאס איז בעצם ראש השנה לזיכרון לפני השם תמיד וויאזוי ווערט א זיכרון לפני השם תמיד וויאזוי ווערן אידן נזכר לפני השם ונזכרתם לפני השם אלקיכם, ווי האבן מיר א זיכרון, דורך א שטיין, דורך א שטיינער פון די אפוד, שטיינער פון די חושן, אנדערע סארטן, צד השווה שביניהם זענען אלע אבנים טובות, זיי האבן אזא סארט בחינה, זיי זענען אויסגערייניגט, זיי זענען מלוטש, זיי זענען אויסגעשלייפט און אויסגעשניטן און אויסגערייניגט אין א וועג וואס ס'ריפלעקט, ס'געט ארויס. אלעס ארום דעם, סיי אזוי ווי ממש בגשמיות די די לעכטיגקייט וואס איז דא אין די צימער אדער פון די זון אזוי ווייטער און סיי די די מושג וואס ס'געט וואס ס'ווייזט אדער אפילו בפשטות ווען מען געט א דיימאנד ווייזט עס עפעס א מושג און פון דא שפרינג איך אריין אין די גאנצע עבודה פון שווער עס צו רופן עבודה אז מען הייבט אן צו טראכטן מען דארף זוכן בעסערע אימעדזשעס בעסערע ציורים בעסערע מושגים פאר וואס אונז רופן עבודת השם. און מען טראכט אריין בסוד, מען טראכט אריין אין די דברים שנמסרו בלחישה, אין די שטילע זאכן, די שטילע פשט פון אלעס, קען מען אנהייבן צו זען, דאס איז אליינס א המתקת הדין, מען קען אנהייבן צו זען, אז וואס אונז טוען, לאמיר אויספירן פון וואס אונז האבן עס אנגעהויבן, וואס אונז טוען איז נאר צו שלייפן דעם דיימאנט, טראכט וואס שטייט אין די פרשה, ומל ה' אלקיך את לבבך ואת לבב זרעך, וואס איז דאס דער צושטעל פון מילה צו מילת ה, מילת הלב, יא ומל מיינט מען שניידט, מען שניידט אפ די ערלה, שטייט נישט דא ומל ה' את ערלת לבבך, אנדערש פריער געשטאנען ומלתם את ערלת לבבכם. כאילו ס'איז ס'איז א משל מיט א נמשל יא ס'דא א ערלה א ערלה פון פון די ברית וואס מ'שניידט עס אפ ביים אכט טעג א הלכה וביום השמיני ימול בשר ערלתו ס'האט א נמשל ס'האט א מובן פנימי ס'האט א ממש דאס גייט דרך אגב מ'קען זעהן דער אבן עזרא רעדט שוין דאס ס'איז די אפשר די ערשטע די ערשטע מצוה וואס די תורה אליינס מאכט שוין פון דעם וואס אונז רופן דרך עבודה אונז זאגן אלעמאל דער בעל שם הקדוש זאגט אז מ'קען פון יעדע זאך לערנען דרך עבודה, די ערשטע מצוה וואס איז, עס איז געווען א גאנצע שמועס מיט אנדערע, אבער על כל פנים די ערשטע מצוה וואס די תורה אליינס, ספר דברים, נעמט די מצוה, די איידיע פון מילה, ס'איז נאר א מצוות עשה, ס'איז א מצוה מעשית, די מערסטע מצוה מעשית איז מצוה שבגופו, יא על בריתך שחתמת בבשרנו, און די תורה מאכט פון דעם א מצוה רוחנית, א מצוה עבודה פנימית, און מען פארשטייט גלייך, גלייך זעהן וואס איז איין גרויסע חילוק פון עבודה רוחנית, עבודה פנימית. אין עבודה מ'זאגט בגוף אזוי און ס'פילט זייער אנדערש און מ'דארף דאס געדענקן מילת ערלת הבשר טוט וויי צערא דינוקא א גרויסע מצוה איז אלס זייער פיין און וואר אבער ס'איז געשניטן געשניטן אין א הערטינג וועי ס'שניידט אפ א חלק פון די מענטש ס'איז גוט און אלס אבער ס'איז ס'טוט וויי ס'איז נאך אלס דא אין דעם אזוי א שטארקע מדת הדין קען מען זאגן מילת ערלת הלב טוט נישט וויי, אויב עס טוט וויי איז עס צו איז האלט מען נאך ביי די גשמיות'דיגע חלק הלב, האלט מען נאך ביי די, מען פארשטייט מער נישט וואס מען טוט. מילת ערלת הלב איז טייטש אויב מען וויל זאגן אויף אנדערע שפראך יא, מיינט ווייכער מאכן די הארץ יא, אזוי זאגט מען חסידישע שפראך, ווייכער מאכן די הארץ, מאכן די הארץ מער ריסעפטיוו צו צו גוטס יא. און דאס איז כמעט, מ'קען זאגן כמעט די, האסט כמעט געטוישט די מינינג פון שניידן, פון עפעס אזא געשניידאכץ, פון שניידן פון זיך, די קאצקער האבן געזאגט קדושים תהיו דמיהם בם, צו א גאנץ אנדערע זאך, מאך אים, מאך די הארץ אביסל מער כניעה יא, ערלת לבבכם וערפכם לא תקשו עוד, די זעלבע זאך, מאך די הארץ מער ריסעפטיוו, מער איידל, מאך אים אביסל, נעם אראפ די סטעטיק, מאך אים אביסל מער מוכן לשמוע, מאך אים אביסל מער. אפן און ברייט צו קענען לאהב את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. אויב ווי וואס איז וואס איז יעצט די שניידן וואס שניידט מען? מל מל את לבבך וואס איז דאס מל את לבבך שטייט נישט אפילו מל את ערלת לבבך. א גוטע דיוק. נאר וואס? איך טראכט אז מען קען עס טייטשן אזוי ווי שלייפן א דיימאנט. מילת ערלת הלב איז אויסצופוצן, מ'דארף עס נאר אויספוצן, מ'דארף עס נאר, איינער שלייפט א דיימאנט קען זיך פרעגן א קשיא, עס איז טאקע א קשיא יא, אויב א דיימאנט איז די מערסטע טייערסטע זאך וואס איז דא, נישט דא קיין טייערערע חומר אויף כמעט איך ווייס, וואס חוץ א דיימאנט ס'איז נישט ממש טייער, נו דו שלייפסט עס און שניידסט אפ שטיקער דערפון כפשוטו, מען נעמט ס'קומט ארויס דאסט פון דעם יא, עפעס טוט מען מיט דעם, מ'קען עפעס איך ווייס פארקויפן ווייטער פאר עפעס אנדערע צרכים, אבער ס'זעט דאך אויס ממש. ממש חשוד יא ווי יעדע קערעט יעדע יעדע ממש משהו שבמשהו פון פון דיימאנט איז דאך יקר מכל יקר און ער גייט און ער זאגט ניין כדי עס צו מאכן א גוטע דיימאנט דארף מען שניידן דערפון איז דאך דאס איז די הוה אמינא כאילו כדי צו זיין א גוטע מענטש כדי צו זיין א גוטע איד מ'דארף שניידן פון די מענטש און ס'מאכט דאך נישט קיין סענס, א איד האט א הארץ פון א מענטש, א נשמה פון א מענטש, דעת פון א מענטש, א גוף פון א מענטש, איז די טייערסטע זאך, וואס א מין זאך איז דאס צו שניידן? א גוטע קשיא האבן זיי געפרעגט די יוונים די אויף ברית מילה, די אייבערשטער מאכט א מענטש אז דו ביסט קלוגער פון אים דערפאר שניידסטו אים? נאר וואס, און דאס איז די אמת'דיגע תירוץ אויף די ברית, ברית בשר אויכעט, אבער אונז זענען עוסק דא אין די ברית הלב, א מילת ערלת הלב. ס'איז פשוט נישט אמת. א געשניטענע דימאנט איז ווערט אסאך מער פון א פון א רויע דימאנט, א ראף דיימאנט הייסט עס, יא. ס'איז פשוט ווערט אסאך מער, פארוואס? אוודאי דארף מען זען נישט צו שניידן צו פיל, ס'איז א שאד, יא. אמאל נעמט מען א גרויסע און מאכט עס אויף צוויי, און ס'איז א גאנצע חשבונות, ס'איז א גאנצע חכמה וויאזוי צו מינימייזן די חלקים וואס מ'דארף סתם אוועקשניידן און ווארפן אין מיסט, אקעי. אבער, ווען מ'שלייפט א דימאנט, נעמט נישט אוועק דימאנט פון אים מען מאכט אים מער דימאנט ס'איז די ווארט יא אנשטאט זאגן דו ביסט איין זאך מען דארף דיך מאכן עפעס אנדערש איך וויל ס'איז פשוט ארויס צו ברענגען און אז איינער איז א גוטע א גוטע שלייפער איינער א מבין ס'איז דא אין דעם א ארט אפילו יא נישט אלעס קען מען מאכן מיט א קאמפיוטער. ער פארשטייט לויט די תכונה ער קוקט אן אויף די ראף דיימאנד די דימאנט ער פארשטייט דאס וואלט געפאסט צו מאכן אין אזא שעיפ אין אזא אופן פארוואס ווייל גייט די בעסטע ארויסברענגען די תכונה די די שיינקייט די עצם'דיגע שיינקייט פון דעם דימאנט אליינס און וואס איז די עצם'דיגע שיינקייט פון דעם דימאנט אזוי ווי מ'האבן גערעדט ס'איז כמעט נישט זיין אייגענע שיינקייט די שיינקייט איז דאס וואס ער איז שפיגלט אפ ער ער שיינט ארויס די די אור פון וואס איז ארום אים וואס איז אין די גאנצע וועלט וואס איז אין די גאנצע מצב אין די גאנצע צימער און דאס איז אויכעט מילת ערלת הלב, מילת ערלת הלב איז אויב א מענטש גייט אדורך לייף, ס'איז דא ראש השנה נאך ראש השנה און אזוי ווייטער, אלע סטעידזשעס אוו לייף און אלעס וואס וואס אונז גייען אדורך, ס'איז א גאנצע מעשה, אויב אונז ווילן עפעס פראגרעס, עפעס וויל דאך א מענטש האבן א מעשה אז ער שטייגט ערגעץ, מצד האמת, מצד, מצד די הארץ, איז נאר, קען עס נאר זיין אין דעם, קען עס נאר זיין אין ווי מער נימול, ווי מער געמל'עט ער ווערט אין זיין הארץ, יא. אבער געמל'עט אין זיין הארץ מיינט נישט ווי מער שטיקלעך הארץ ער שניידט אוועק, ער זאגט אה, דאס איז א ערלה, דאס נאך מער, יא, נאך פרומער, זאגט ער די ערלה איז גרעסער, ביז ס'בלייבט אים גארנישט, יא, רחמנא לצלן, ער ווערט א כרות שפכה. הארץ קען אויך ווערן א כרות שפכה, מ'מאכט צו גרויס די ברית מילה. פראגרעס אדער שטייגן אין עבודת הלב וואס וואס אויף דעם דארף מען באמת שטייגן יא איז מער אויסצושלייפן דעם דימאנט מער קלאר צו מאכן מער ריין צו מאכן דעם אבן הטוב די שמות בני ישראל די יעדע איינע פריוואט און יעדע איינע בתור שבט און אלע שבטים בתור איין כנסת ישראל וכו' וכו' עס אויסצוקראצן, אויסצוקלארן, אויסצומאכן, מאכן קלארער און אויספוצן דעם דעם דימאנט. יעצט דארף מען מסביר זיין אביסל די נמשל, די המשך, פון די נקודה אז דער דימאנט שיינט נישט פון זיך אליינס, זייער א וויכטיגע זאך. א דבר, אויכעט א מיסאנדערסטוד זאך, אסאך לשון הרע רעדט מען אויף דעם אויף דעם מושג, און אסאך טעותים און אסאך מדת הדין, אסאך דינים, אסאך סטרא אחרא וואס קומט ארויס פון מדת הדין, קומט פון דעם מושג, מושג קען דאך יעדער איינער, וואס הייסט, לית לה מגרמה כלום, אזוי ווייטער, לאמיר פרובירן צו רעדן קלאר. דאס אז א מענטש'ס הארץ זיין נקודה הכי פנימית זאגט נישט גארנישט, שפיגלט נאר אפ וואס מען זאגט אים, מען דארף אים נאר אויסרייניגן ער זאל ליינען א גוטע שפיגל, דאס מיינט אז אין א געוויסע זין, זייער וויכטיג אין ווען מען לערנט די ענין, ווען מען לערנט אין זוהר און אין קבלה וואס לערנען דא. זעהן אונז אז ס'איז אזוי און מענטשן ווערן צומישט צווישן די צוויי די צוויי זייטן פון די מעשה. אויב איך זאג אז די ווארט איז נאר צו זיין א שפיגל, א גוטע שפיגל, א ריינע שפיגל, א שפיגל נאמן, יא? דאס הייסט נאמנות, אמונה, יא? א נאמנ'דיגע שפיגל, ס'דא אמאל א דיסטארשענערי שפיגל, עס שפיגלט אפ פארקערט פון וואס ס'איז, און געוויס יעדע שפיגל שפיגלט אפ פארקערט, ס'מאכט ס'טוישט רעכטס און לינקס און אזוי ווייטער, אבער. לאפוקי ס'איז פונקטליך זיין א שפיגל אזא א שפיגל איז שמוציג אדער ס'איז פארדרייט עס איז א שפיגל פונקט פארקערט פון וואס פון וואס פון וואס מ'וויל ווייסט איך אבער על כל פנים א אויב מ'זאגט אזוי איז קומט אויס און דאס דארף מען כאפן קומט אויס אז די פאוקוס די אטענשאן טוישט זיך באמת פון די שפיגל ביז די זאך וואס שפיגלט זיך אפ אין דעם און דאס איז אמת דאס איז א חלק פון זיין א שפיגל מ'טאר נישט ווערן צומישט מיט דעם.

איז דאך די טייטש אז ער איז נישט ביזי מיט זיך אז ער איז נישט ביזי מיט זיך אז ער איז ביזי מיט וואס שפיגלט זיך אפ מיט דעם דאס איז וואו זיין פאוקוס איז דאס איז די אטענשאן דאס איז וואס איז אינטערעסאנט ווען מען קוקט אין א שפיגל וויל מען נישט זען די שפיגל פארקערט אויב מען זעט די שפיגל אין א שפיגל איז צרות אויב מען זעט א שפיגל די יעדע רגע וואס מ'זעט די שפיגל, מ'זעט עס דא א קריץ אין די שפיגל, עס דא א שמוץ אין די שפיגל, דעמאלט זעסטו די שפיגל, אויב די שפיגל איז גוט דעמאלט זעט ער נישט אויס ווי א שפיגל, יא מ'קען אפילו אריין באמפען אין דעם און זאגן שלום עליכם א וואוילע איד, האט נישט געכאפט אז ס'איז א שפיגל, דאס איז די טייטש א שפיגל, אז מ'זעט נישט אז ס'איז א שפיגל. איז מענטשן ווערן זייער צומישט און דאס איז א זייער א איידלע נקודה איך זאג עס וויפיל איך קען קלאר. מ'זאגט אלעמאל אז. ס'איז דא קבלה, אפשר אפילו פיליזאפיע, וואס רעדט פון כ'ווייס די עולמות עליונים, וואס רעדט פון גאט ווי ער איז, ווי ער לעבט זיך אין זיין פאלאץ דארט ערגעץ אין עולם האצילות. און וואס האט עס מיט מיך? קומט די בעל שם טוב. די אמת איז נישט נאר די בעל שם טוב, אוודאי שטייט עס בפירוש אין זוהר און אונז לערנען דא. נישט קיין חידוש אבער ער איז מדגיש די נקודה. אז דאס וואס האט עס נישט קיין ווייטע זאך לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא מ'רעדט נישט עפעס א בשמים אפילו יא מ'רעדט פון די די עיקר איז אז די שכינה זאל רוען אין בתוכם יא אין דיין הארץ דאס איז די עיקר אזוי זאגט מען ווארט ידוע יעדע איינער וואס איז אמאל אריינגעגאנגען אין עפעס א בית מדרש ווי מען רעדט פון ענינים פנימיים האט געהערט די די מושג די מעשה פראבלעם איז אז די מעשה איז פאלש. אויב מען פארשטייט עס פאלש. ווייל וואס פאר א מין משוגעת איז דאס וואס פאר א מין חכמה איז דאס צו זאגן. סאו אין אנדערע ווערטער יעצט קען מען זיין א אטעיסט. ס'הייסט יעצט איז שוין נישט אינטערעסאנט אטעיסט מיין איך נישט אטעיסט. דווקא בתור אטעיסט. יעצט איך מיין אטעיסט בתור סאליפסיסט. יעצט יעצט קען מען דארף מען נישט טראכטן וועגן גארנישט נאר וועגן זיך, אין אנדערע ווערטער ווערט מען פאר לכאורה נאך דעם פרעגט מען ווערט א סתירה כאילו איך קען פרעגן אזא סתירה יא, בעל שם טוב לערנט אויס אז ס'איז וויכטיג ס'איז וויכטיג צו האבן ביטול ס'איז וויכטיג צו א מענטש נישט צו טראכטן נאר פון זיך ס'איז וויכטיג פאר א מענטש צו האבן א ענווה ביטול די אלע די אלע נוסחאות וואס די חסידות רעדט אנד. און ס'איז פונקט פארקערט, די מקובלים האבן ביטול זיי טראכטן נישט פון זיך, און מען טענה'ט אז ענק טראכטן נישט פון זיך, ענק קאנעקטן נישט וואס ענק לערנען מיט זיך אליין, מיט ענקער נפש, מיט ענקער הארץ, וואס א שייכות האט די תורה מיט וואס ענק לערנען מיט די מילת ערלת הלב וואס שטייט אין פרשת נצבים אז דאס איז די מטרה פון די תורה, דאס איז די תכלית, דער רמבן זאגט אזוי, דאס איז די תכלית פון די תורה, למול את ערלת לבבם. אדרבה פונקט יא און און וואס פאר א מין טענות האסטו? דו ביסט דאך דער וואס איז א גאנצע טאג ביזי מיט זיך, און איך וויל זאגן און מ'דארף באמערקן אז ס'איז א דאס איז א נישט א טעארעטישע פראבלעם וואס איך רעד דא, און די שיעור איז נישט קיין טעארעטישע שיעור אפיציעל, אוודאי איז עס טעארעטיש אויך, איז א פאקטישע פראבלעם, זייער אסאך מאל, זייער אסאך. אין אַ זייער סך וועגן, און עס דריקט זיך אויס, די מענטשן וואָס פֿאַררופֿן זיך עובדי השם, עובדי השם אין דער דעפֿינישאָן, זייער אַ שיינע דעפֿינישאָן וואָס איך האָב געהערט פֿון אַ ייִד אַמאָל, עובדי השם טײַטשט, האָסט דאָ אַזעלכע אַזאַ קבוצת עובדים, וואָס וואָלט עס דאַרפֿט מיינען? עס וואָלט געדאַרפֿט מיינען, מענטשן וואָס ווילן פֿילן גאָט, ס'איז זיי נישט גענוג צו גלייבן און אַזוי ווײַטער, ער וויל פֿילן אין זײַן האַרץ. דאס איז א דעפיניציע פון א עובד השם אדער א מבקש השם אפשר מבקש באופן כללי און די מענטשן און אסאך מאל מען קען מען זען עס דריקט זיך אויס בנוגע לחברה און אנדערע סארט וועגן די מענטשן זענען די מערסטע ביזי מיט זיך אפילו מען זאגט אמאל זאגט מען תירוצים א מענטש קען זיך דעמאלטס קען ער, רייט, א מענטש קען זיך אז ער איז צופרידן מיט זיך קען ער זיין צופרידן מיט אנדערע, אלעס פיין און וואויל באט ס'איז סאמטינג מיסינג היער אין די האול סטארי, ס'איז זייער מאדנע צו זאגן אז די גאנצע איידיע פון די אלע וואס רעדן פון ביטול, די אלע וואס רעדן פון מלכות, פון לית לה מגרמה כלום, פון די מדריגה פון די מידת המלכות און די אלע זאכן, זיי זענען דווקא די מערסטע סעלף פאוקעסד, לאמיר זאגן א פשוט'ע דעפענישן, איך ווייס נישט וואס מיינט איגאיסטיק, אבער סעלף פאוקעסד הייסט א פשוט'ע איד, דאס איז געווען אסאך מאל, א נארמאלע איד גייט אריין אין בית מדרש ראש השנה, ער טראכט נישט פון זיך, על פי רוב, רוב הייסט אביסל, כאילו דער משגיח, די בעל דרשן דארט פרובירט אים צו מאכן טראכטן פון זיך, וואס טראכט ער פון? פון די קהלה, איז א חלק פון א קהלה, מען גייט אין די שול, שול אין שול אין שול, טראכט אפשר אפילו, אז א פרומער טראכט ער פון די מצוה פון תקיעת שופר, מען דארף יוצא זיין, עס איז דא א מצוה, כ'ווייס, טראכט פון די, פון זיינע קינדער וואס ער ברענגט אין שול, פון זיין טאטע וואס ער דארף זאגן שנה טובה, און אזוי ווייטער. נאר ווער ווער קען מען קען מען קען זען מען קען ממש זען און אינטעראקט מיט זיין רוב פון זיין פאוקוס רוב פון זיין אטענשאן איז נישט אויף זיך איז אויף אנדערע אויף אנדערע אידן דעם א יעדער איינער מיט זיין וועג לטובה, ס'דא לרעה, כ'גיי נישט אפילו אריין צו ער טוט גוט אדער שלעכט אבער ער לעבט, ענד, און ער מאכט זיכער ווי זיין זיץ איז און יענער האט זיין זיץ און אזוי ווייטער און דער דער עובד דער צדיק'ל קוקט נישט אויף קיינעם קענסט ממש גיין און זען אין שול אסאך אזעלכע מענטשן איך קען נישט, איך מיין נישט מ'זאל גיין אין שול, מ'זאל קוקן את לבבך ואת לבב זרעך, אז איז דא אזא, איז דא אזא מענטש. ער טראכט נאר פון זיך. בדוחק, קען מען אים זאגן ווייסט אז א חלק פון די עבודה פון ראש השנה איז זיך וואונטשן לשנה טובה, נו וועט ער מסכים זיין צו וואונטשן לשנה טובה פאר די, פאר די רב, פאר די, פאר די רבי, פאר זיינע חברים, בדיעבד. באט מאסט אוו די טיים איז ער טינקינג עבאוט הימסעלף. דאס איז דאס איז נישט וואס ס'מיינט, דאס איז נישט וואס די בעל שם טוב האט געמיינט, דאס איז נישט וואס די די אלע תורות האבן געמיינט, זיי האבן זיכער נישט דאס געמיינט, דאס קען נישט זיין, און אסאך מאל ווערט ער ממש סעלפיש און אזוי ווייטער און ער איז זיך, יעדע סעלפישקייט איז דאך ממש לשם שמים ווייל איך בין דאך אזא עובד און איך דארף האבן מיין ספעיס און איך דארף האבן מיין כוונות און איך דארף האבן מיין זמן און אזוי ווייטער אפילו אן דעם אבער. ס'קען נישט זיין אז דאס מיינט אז מ'זאל זיין ביזי מיט זיך, פארנומען מיט זיך א גאנצע טאג. ס'דא אזעלכע לשונות אפילו אין לערנען, דער קאצקער רבי זאגט א מענטש זאל פון זיך נישט ארויסקוקען, אין יענעם נישט אריינקוקן. אויב דאס מיינט ער אז מ'זאל ווערן די מערסטע סעלף סענטערד, די מערסטע סעלף, נו אגעין, איך מיין נישט, איך רעד נישט אפילו די כוונה, פארוואס טראכט ער פון זיך? ווייל ער גלייבט, נישט קיין חילוק. פאקט איז, ער. זיין קאפ ליגט ביי זיך אליינס, און זיין אטענשאן, צווייטענס אטענשאן ליגט נישט ביי זיך אליינס, ס'ליגט, ס'איז מפוזר ומפורד צו אלע אלע מיני חסרונות אבער ס'איז נישט ביי זיך, ליסט איין מעלה, א געוואלדיגע מעלה, א געוואלדיגע נארמאלקייט, א געוואלדיגע אמת אין די וועלט, די וועלט איז נישט געמאכט נאר פון מענטשן אליינס, ס'איז געמאכט פון פעמיליס, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר. סאו מען דארף פארשטיין אז אזוי ווי אונז רעדן אז עס איז פונקט פארקערט באמת לאמיתו אין די זוהר באמת אונז לערנען דאס אלץ א שיעור אויף זוהר אויף די זוהר תקעו בחודש שופר אין פרשת תצווה קפ"ד און באמת לאמיתו די גאנצע איידיע פון די שפיגל, די שפיגל איידיע, וואס דאס איז די איידיע וואס ברענגט אונז באמת צו צו כאילו די פאוקוס אויף זיך, די פאוקוס אויף די מקבל, אויף די דא. עס גייט פונקט פארקערט, זיי קומען צו פארענטפערען די פארקערטע קשיא. זיי קומען צו פארענטפערען ווי אזוי קען זיין אז מענטשן, אונז מענטשן, האבן עפעס צו טון, אזוי רופט עס א השפעה אדער באתערותא דלתתא יתער לעילא, אלס ווערטער אבער. וויאזוי קען עס זיין אז אונז האבן צו טון אז אונז טון עפעס צו אדער מיט פאר די שכינה די די אלוקות וויאזוי קען זיין אזא זאך דבר פלא ס'א דבר מאדנע ביותר צו אפילו מסביר זיין יא מען זאגט דאס איז די יסוד די ערשטע דאס איז די ערשטע יסוד פון עבודת השם על פי על פי זוהר על פי קבלה דאס הייסט תורת הקבלה די ערשטע יסוד, די ערשטע ווארט איז, מען לערנט אויס פאר יעדע איינער, רבותי, די כלל איז, ווען א מען איד בלאזט שופר, יעדע איינער ווער ס'זאגט די זוהר פאר די תקיעות שטייט דארט אזא סארט נוסח אין אנדערע זוהר'ס, א איד בלאזט שופר, נישט נאר דא בלאזט מען שופר, דורכדעם בלאזט מען שופר אין הימל, יא, ס'דא א יעדער דארף זיך מתאר זיין פונקטליך וואס דאס מיינט אבער ס'טוט אויף עפעס אין עולמות עליונים ס'מאכט אז די אייבערשטער זאל בלאזן שופר יא הימל איז סתם א נארישע ווארט ס'מאכט אז גאט זאל בלאזן שופר יא ווען א איד בלאזט שופר ביסטו מעורר ביי גאט עפעס א ענין עפעס א מידה עפעס א תכונה עפעס א פעולה וואס הייסט תקיעת שופר און דאס איז גלייך א זייער פאני זאך צו זאגן א דבר פלא ס'איז א מאדנע זאך און אסאך ס'דא באמת זיכער אסאך טעותים אסאך חוסר הבנות וואס אין דעם מושג וואס ס'הייסט באתערותא דלתתא יתער לעילא און אפשר אפילו עבודה זרה'ס מיט טעותים אין וויאזוי מען פארשטייט דאס נאר וואס אזוי איז פרעגט נאך די קשיא גלייך דא אין אין די אזוי ווי אונז לערנען ווען ער זאגט אז די שופר איז מעורר א שופר העליון וויאזוי קען זיין וויאזוי וויאזוי מאכט מיין שופר אה טאטשן א שופר דארט כדי צו פארענטפערן די קשיא געט ער אונז די מעשה וואס איך האב ענק יעצט פארציילט וועגן א אבן טוב וועגן א דימאנט א בריליאנט וואס איז א שייכות פאר די צוויי זאכן וואס איך מ'קען פרעגן און א סאך מענטשן לערנען זוהר און איך האב עס געלערנט אסאך מאל די זוהר און כ'האב נישט געכאפט אז דאס אזוי שארף נעכטן האבן מיר געלערנט מיט חברותא מיט ר' יואל אשר און מ'האט געכאפט אז בעצם דאס גייט פאר עס הייסט לכאורה זאגט פרעגט ער א קשיא וויאזוי קען זיין ויש לומר וויאזוי זאגן די מפרשים ס'דא ספירות די מלכות איז מעורר די בינה און די תפארת און אהער און אהין. בקיצור האסט געזאגט נאכאמאל די זעלבע זאך אין א אנדערע שפראך יא? גרויסן יישר כח. זאגסט מיך פריער וויאזוי קען זיין אז מיין שופר ויש לומר מיין שופר איז קאנעקטעד צו די מלכות מיט די בינה ב ב ב קומט דאך אויס בקיצור אין אין די אלע זאכן אין די בינה און די מלכות און דא ווי ס'איז איז דא אזא כלל אז די אונטערשטע די תחתון איז מעורר די עליון נו האסט דאך נישט געענטפערט די עצם כלל אויב ס'איז דיר שווער געווען וואס איז דיר שווער געווען וויאזוי קען זיין ס'איז דאך א מאדנע זאך ס'איז דאך פארקערט יא אז אונז ווערן נשפע פון גאט אז אונז זענען מקבל פון גאט אז גאט טוט און אונז ווערן געטוהן דאס פארשטייט מען אבער אדער אפילו אז גאט זאגט און אונז פאלגן אלע מיני אזעלכע זאכן דאס פארשטייט מען באופן פשוט אבער אז איך טוה און ס'מאכט גאט טוהן עפעס דאך דבר מוזר יא דאס איז דאך מאדנע מ'קען אפילו זאגן ס'איז קעגן די פשטות האמונה אבער ס'איז זייער לפחות ס'איז זייער מאדנע אזוי ווי וויאזוי וויאזוי פארשטייט מען אזא זאך? ויש לומר ס'איז דא ספירות, אקעי און וואס און ספירות ארבעטן אין די וועג, אקעי און וואס האסטו פארענטפערט? זעה נישט דא קיין תירוץ, ווי איז די תירוץ? האסט נישט געענטפערט די קשיא, האסט נאר געזאגט אסאך פענסי ווערטער וואס איך פארשטיי נישט, און ביז צען יאר נעמט און מען כאפט אז האסט גארנישט געענטפערט, האסט גארנישט געזאגט, אבער די אמת ער זאגט יא. אין דעם וואס ער הייבט אן צו רעדן וועגן א דימאנט, זאגט, און ער געבט אפילו דוגמאות פון עבודת הנפש.

אז באמת באמת איז נישט כפשוטו דאס הייסט באמת אויב איך וויל זאגן א קלארע הגדרה ס'איז נישט קיינמאל אמת אז ס'איז דא א אקטיווע וועג אזוי אזוי פארשטיי איך דא אין די זוהר און די זוהר אין פרשת לך לך בפירוש און די רמ"ק ווען ער רעדט וועגן דעם אין פרדס אין שער מהות והנהגה נישט דא באמת'דיג אזא זאך אז אונז האבן א סוויטש וואס צינדט אן אין הימל דאס איז נישט קיין ריכטיגע לענגוויטש מ'זאגט אזוי אבער ס'דא אין דעם א מינינג אונז צינדן נישט אן קיין סוויטשעס אין הימל די הימל צינדט קען אנצינדן סוויטשעס אין אונז, איז אלעמאל דער, איז נישטא אזא זאך איך זאל אנצינדן וועם א סוויטש. אבער וואס איז יא דא, איז וואס אונז רופן שלייפן דימאנטן. דאס איז באמת דא. דאס איז, דאס איז הדדי כסדר דבחירה, יא, מ'קען פרעגן ווער עס וועט מיך געבן, אבער דאס דאס איז וואס מען מיינט אז א מענטש האט עפעס א בחירה אדער עפעס א כח וואס באמת די די פשטות איז יא אונז רעדן זיך כאילו אז על פי קבלה איז שווער על פי פשט איז נישט אסאך נישט אסאך גרינגער זאגט אז א מענטש האט בחירה ווי קען זיין אזא זאך זאגט אז א מענטש דאס זאך וואס מידת הדין דאס הייסט דאס איז דאך ממש די זעלבע זאך מידת הדין טייטש יא דרך אגב די איידיע פון אתערותא דלתתא אתערותא דלעילא דאס איז די איידיע פון מידת הדין נישט די איידיע פון מידת החסד יא די איידיע מידת הדין זאגט אז וואס דו טוסט דאס גייט דיך גאט טון, יא, וועסט זיין גוט וועט ער זיין גוט, וועסט זיין שלעכט וועט ער זיין שלעכט, דאס הייסט דו דעסיידסט צו די אייבערשטער זאל זיין גוט אדער שלעכט צו דיך, ס'איז שוין א מאדנע זאך, ס'איז דאך בעצם שווער די זעלבע קשיא, די מקובלים מאכן עס נאך קלארער די קשיא, אבער ס'איז על פי פשט נישט גרינגער. פארשטייען אונז אבער, און די קבלה עפנט אונז אז מ'זאל עס קענען פארשטיין די תירוץ, תירוץ איז,

מען דארף האבן וואו צו גיין. שוין אונז צו מלאכים זענען אלעמאל דא וואו צו גיין, אונז רופן עס האבן כלים אבער איך וויל זאגן ווערטער וואס מאכן מער סענס צו אונז. דא וואו צו גיין. לפחות ווען מען קומט צו די וועלט, און אפשר אפילו אויב העכער פון דעם אבער לפחות ווען ס'קומט צו אונז, ס'קומט צו די וועלט די מענטשליכע וועלט, האט ער נישט וואו צו גיין. באופן פשוט האט ער נישט וואו צו גיין. אזוי ווי לאמיך זאגן און כ'וועל זאגן א משל, די משלים וואס אונז זאגן זענען נאר לקרב את הדעת. אזוי ווי אז ס'איז דא א רבי מיט א תלמיד אדער א טאטע מיט א זון אדער א מאן און א פרוי. ס'איז איינער אויב ער איז אין זיין ריכטיגע תכונה. איינער איז א אר? איינער האט א געוואלדיגע גדלות המח און האט א געוואלדיגע השגה. און נישטא קיין שום, דאס איז די טבע, די טבע פון פון השגה, פון חכמה, די טבע פון אמת. ער איז נישט קיין קמצן. ער איז נישט קיין שלעכטער. ס'מאכט נישט אפילו סענס צו זאגן אזא זאך, יא. פאר דעם דאס איז ווייטער, אונז רעדן פון מדת הדין. ס'נישטא אזא זאך אז זאגן אז די אייבערשטער דער אייבערשטער איז אזא גרויסע גאט און ער קען נישט באשטיין אונז צו געבן נאר ווען מ'טוט תשובה, איז א מין רשע איז דאס, ס'איז א פראבלעם אז ער איז א רשע, ס'איז נישט אמת, עני וואן, און וויאזוי ווייסן זיי אז עס איז נישט אמת? ווייל די געטליכע זאכן אין אונז ארבעטן אזוי. עני וואן וואס האט אמאל עקספיריענסד עפעס א השגות, השגות, צו השגות שכליות, צו השגה. אין זיין לעבן אדער אין זיין הארץ, נישט קיין חילוק ווי אזוי, אפילו זאכן וואס זענען שווער צו מסביר זיין. די טבע פון דעם איז אזוי ווי עס שטייט טבע הטוב להיטיב, די טבע הטוב להיטיב דארף מען וויסן, נישט אונזער שמועס יעצט, עס איז נישט געקומען פון ווייל מענטשן האבן געזוכט א פשעטל צו מסביר זיין וויאזוי דער אייבערשטער מאכט די וועלט, טבע הטוב להיטיב איז איז א טבע וואס מענטשן האבן עקספיריענסד אין זייער נפש, זיי האבן געזען. אז וויפיל זיי פארשטייען עפעס, וויפיל זיי פארשטייען גאט, וויפיל זיי פארשטייען די וועלט. דאס איז ביי נעיטשור נישט פאר זיך. ס'איז נישט פאר זיי, ס'איז ס'איז אפילו נישט דא וואס איז א וועג כאילו, ס'איז נישט אפילו דא א וועג, נישט אפילו דא א מחיצה וואס מען קען לייגן צווישן דעם און די און די להשפיע און עס ארום פארציילן. און אפילו ווען איינער זאגט ער וועט זיין שטיל, נו און ווען ער איז שטיל איז ער נישט משפיע מיט זיינע אויגן און מיט זיינע נאז און מיט זיין רמיזות קורץ בעיניו רומז באצבעותיו. א מענטש און אפשר שלעכטע זאכן אויך, אבער עס איז גוטע זאכן, די השגות טובות האבן אזא טבע אז זיי ווילן משפיע זיין, אזוי ווי מ'זאגט יותר ממה שהעגל רוצה לינוק, ס'איז דא, ס'איז כמעט נישט מעגליך אז צו רעדן פון א דבר טוב, א דבר יקר, א דבר נעלה, אן רעדן פון דעם וואס ס'געבט זיך ארויס, אנדערע ווערטער ס'איז נישט, ס'איז נישט קיין שום סיבה צו זיין, אזוי ווי מ'זאגט אין אין ס'איז כמעט די תכונה, אזוי מ'זאגט אלעמאל יא, דאס איז די חילוק פון פון המדליק מנר לנר און פון אויסגיסן עפעס יא. א פייער ס'איז נאר א יא משל פאר א דבר רוחני יא איז אבער מען זאגט מען זעט די חילוק א פייער איז נישט קיין קמצן יא איין זאך וואס איז נישט קיין קמצן השם אלקיך אש אוכלה דאס איז זייער גוט ער איז נישט קיין קמצן א געלט איז דא וואס מען קען זיין א גוטער אבער די טבע פון געלט איז צו זיין א קמצן אז ס'איז דא אזויפיל ס'איז דא א סערטען אמאונט מען זאגט א זירא סאם געים ס'איז דא א סערטען אמאונט פון געלט און אז איך געב אוועק פון דיר פון מיך גייט עס צו דיר שכל גייט נישט אוועק פון מיך ווען איך געב עס צו דיר סאו די תכונה, די טבע פון די שכל אליינס איז עס נישט קיין קמצן, ער איז א גוטער, ער איז א געבער, ער איז פאר מיך אזוי ווי ער איז פאר דיר. אזוי ווי א פייער, ער וויל, יא, מען לייגט נאר א זאך נעבן די פייער, עס כאפט זיך אן. יא, דאס איז דער משל, וואס איז, וואס מען האט אלעמאל גענוצט, דער מדליק מנער לנער, פאר איינער רישן חסד קלינט, מען זעט נישט אפילו, אפילו איין רגע, מען דארף זיך מתבונן זיין אויף דעם, די ערשטע פייער איז, עס וואלט געווען א הווא אמינא, מען דארף דאס פארשטיין, יא, עס וואלט געווען א הווא אמינא, די וועג וואס אונז זענען געוואוינט צו טראכטן פון די וועלט וואלט געווען א הווא אמינא, נעם א לעכט, לייג עס צו צו די צווייטע לעכט, כאילו מען נעמט אביסל אוועק, און אפילו, מען זעט אפילו אין הלכה, אין הלכות חנוכה ידוע, אכחושי שרגא, ס'איז דא אפילו אזא תפיסה, מענטשן האבן אזא אזא אן איידיע, כאילו, כ'וויל צינדן, עס איז כאילו, אמאל זאגט מען אז דאס איז מכלה די לעכט, יא, מען נעמט א א נר קדוש מען צינדט מיט דעם עפעס א דבר פשוט א דבר של חול נר של חנוכה מען איז מדליק מיט דעם אדער אפילו נר של בית הכנסת איז דא די ענין וועגן דעם וואס מען נעמט פון א הייליגע לעכט און מען צינדט פון דעם אן עפעס א דבר של חול כאילו די נעמסט עפעס אוועק פון די לעכט און לייגסט נעמסט פאר א דבר קודש מילא אבער נעמסט עס אוועק פאר דיינע צרכים אבער עס איז נישט ריכטיג ס'איז נישט די אמת איז נישט אזוי אפשר זעהט אויס אז ביי מענטשן דארף מען זיך פירן נישט יעצט מאסטער קען א הלכה. אבער ס'איז נישט אמת. ס'גייט נישט אוועק קיין שום טראפ פייער פון די ערשטע פייער, כדי צו גיין צו די צווייטע. ס'איז פשוט אז די פייער האט אזא תכונה, דאס איז די טבע פון די סארט זאך וואס ער איז, אז ער איז נישט סטאק ביי זיך. אה, אבער וואס דארף מען כדי ס'זאל גיין צו די צווייטע? פארוואס גייט ער נישט אלעמאל פארברענען די גאנצע וועלט? פארוואס איז נישט פארוואס זענען עס נישט אלע כולם צדיקים און בעלי השגה און בעלי רוח הקודש אז וואס די אייבערשטער איז שלעכט יא מען פרעגט פסקה נבואה וואס די אייבערשטער איז א שלעכטער ווייס עס איז ער פילט שפילט ברוגז מיט אונז ער מאכט נישט קיין נבואה אזא אזא אייבערשטער קען מען גלייבען אין נישטא אזא אייבערשטער לא היו דברים מעולם און פארוואס ווי איז עס קודם כל ס'איז דא אבער ווי איז עס? ווי איז וואס איז דער גדר? וואס איז וויאזוי ווערט עס און ווערט עס נישט? ווייל ס'איז נישט דא וואס זאל זיך אנכאפן. אזוי ווי די משל פון די פייער, אדער אזוי ווי די משל פון די טאטע וואס וויל געבן פאר זיין זון, ער געבט אים אלעס. נאר דער זון דארף, אבער איך איך וועל זאגן, איך וויל דיך מסביר זיין די יעדע דבר חכמה, יעדע טיפע דבר תורה, אדער טיפע חכמה, איז דא אסאך סטעפס, יא, ס'איז אסאך סטעידזשעס. יא, לערנט כיתה א', כיתה ב', סטעפ וואן סטעפ טו, ביז מען קומט אן צום מסקנא צום צום העכערן טייטש, אקעי. איך קען דיך, איך קען באשטיין דיר צו געבן די טאפ לעוועל רייט נאו. איך קען אבער נישט, ס'איז פלעין נישט מעגליך, נישט ווייל איך בין א שלעכטער, נישט ווייל, נישט אפילו ווייל דו ביסט א שלעכטער, פלעין ווייל ס'איז נישט דא וואו עס, ס'איז נישט דא וואו עס צו לייגן, וואס זאל איך טון דערמיט? איך קען דיך עס זאגן, באט גייסט נישט האבן קיין ווערטער עס צו קאנעקטן, דארפסט דאך האבן די הקדמה און די נעקסטע הקדמה כדי עס בכלל צו קאנעקטן. און דאס איז די מאוסט בעיסיק און די מאוסט אמת'דיגע וועג וויאזוי אונז פארשטיין די ענין פון באתערותא דלתתא אתער דלעילא, זייער וויכטיג און ס'טוישט. איך זאג עס טוישט נישט נאר די הבנה אז איך האב נישט געסעיווט, איך בין נישט דא צו סעיוון גאט, זאל נישט זאגן חס ושלום אז ער איז בבחינת מקבל אדער עפעס אזוי, נישט דאס איז די פראבלעם, מען קען דאס זאגן, דאס הייסט די ווערטער קען מען זאגן, מען דארף נאר וויסן וואס עס מיינט. נאר וואס איך סעיוו, וואס די עיקר וואס איך טוה אויף, איז וואס אונז דארפן טון, מאכט א גרויסע חילוק וואס אונז דארפן טון, עבודה. און אגעין, וואס איך זאג דאס איז ווייל. אונז דארפן קאנפארמען כדי צו, און דאס איז די רצון אור אויך, דא זאגט מען שוין א געוויסע משל, אבער עס איז דא מער אורות אויף פי ט, יא לאמיר טראכטן פון די משל פון די פייער, ווען מען לייגט צו צום צום צום ברענעדיגע פייער נאך א קנויט וואס קען זיך אנצינדן, ווערט די פייער אליינס גרעסער, עס קען זיין איין פייער, די נעקסטע פייער איז איין גרויסע פייער, עס ווערט טאקע מער פייער, מען דארף געדענקען עס ווערט באמת מער שפע און מער אור אין די וועלט, מער אור מצד ווען מען זאגט מצד האצילות קען מען רעדן, דעמאלטס ווען ס'איז דא כלים ווען ס'איז דא מענטשן וואס זענען נעמערס. זיי אזוי ווען זאגן ווייל נעמען מאכט מער דאס איז די תכונה פון רוחניות תכונה פון גשמיות איז אז ווען איך געב פאר איינער און ער נעמט ווערט ווייניגער איז דארף מען זיך צוטיילן מיט די זעלבע האלב אויף האלב אין רוחניות איז נישטא אזא זאך די האלב אויף האלב פון רוחניות זענען ביידע גאנץ און עס ווערט דאפלט ס'דאפלט זיך און ס'איז נישט ס'טיילט זיך נישט אנדערע וועג פון שפע אנדערע וועג ס'אפילו אין ביאלאדזשי איז דא אזעלכע זאכן אנדערע וועג וויאזוי די וועלט ארבעט און מ'דארף זיין כאפן דאס. אבער אויב אזוי אויב דו קעירסט וועגן די אור, נישט ווען דו קעירסט וועגן זיך ווייל דו ווילסט עס באקומען דאס איז נישט קיין וועג עס צו באקומען ווייל קעירן וועגן זיך איז די טייטש סותם זיין די לב דאס איז ערלת הלב ערלת הלב איז ווען דו קעירסט טראכסט וועגן זיך וויאזוי גיי איך באקומען דעמאלטס נישט נאר אז די הדרכה פון די בעל שם טוב אז מ'דארף ברענגען די כוונות צו זיך מאכט נישט בעסער, עס מאכט ערגער. להיפוך איז דער וואס טראכט נישט פון זיך, נישט געוואוסט פון די איידיע, ער טראכט נאר פון גאט, ממילא איז ער ווערט ער אפן אביסל צו די מדריגות עליונות, און ס'קומט צו אים. און דער וואס טראכט פון זיך, ער מאכט א מחיצה. און דרך אגב, אלסא, טרו, טרו סטארי. טרו סטארי. אסאך פון די מענטשן וואס זיי זיי זאגן לשנה טובה אן קיין כוונות און זיי באקומען מער פון די שפע פון די אור פון די פון וואס ס'דארף ווייל זיי טראכטן נישט פון זיך און ס'איז דא אפענקייט אויב ער ווייסט נישט דערפון שוין דארף מען דארף מען טרעפן א וועג צו וויסן דערפון אן רואינען דאך וויסן דערפון ס'זאל זיין א שפיגל אן ס'זאל זיין א שפיגל אזוי ווען זאגן דאס איז נישט קיין דאס איז נישט קיין פשוט'ע זאך אבער דאס איז וואס מ'דארף טון. איז על כל פנים all you have to do is not to do much דאס דאס דאס און דאס איז באמת די סוויטש איך טויש די כוונה און איך געדענק אז איך טויש די כוונה די סוויטש דאס איז די טייטש קבלת עול מלכות שמים דאס איז די טייטש דארף מען געדענקען רעדן מ'רעדט ראש השנה באופן כללי פון קבלת עול פון קבלת עול מלכותו וכדומה און עס איז דא דרושים על פי קבלה און על פי חסידות פון די ענין פון קבלת עול און וואס ס'מיינט און אזוי ווייטער. די ענין פון דעם איז נאר, און און און מען כאפט נישט, מענטשן כאפן נישט, די גאנצע צייט מאכט מען די מיסטעיק, אז די די פנימיות'דיגע כוונות, זיי זענען נישט געקומען צו מער הייליג מאכן אדער מער גרויס מאכן די פשט, זיי זענען געקומען צו טוישן די פשט, ממש שריפת נשמה וגוף קיים, ס'איז די זעלבע ווארט, די זעלבע זאך וואס מען רופט קבלת עול, אבער ס'מיינט אינגאנצן עפעס אנדערש. רייט? ווייל איך טראכט וועגן קבלת עול. נו די וועג וואס זיי טוען עס איין פון די וועגן איז דורך געבן אנדערע משלים אנדערע משלים אנדערע דימויים פאר וואס עס רעדט יא אונז טראכט מען קבלת עול מלכות יא טראכט א נארמאלע איד פשוט פשט טראכט מען קבלת עול מלכות איז אזוי ווי עס דא א מלך דאס איז די פיקטשער למשל געווענליך וואס אונז וואס אונז טראכטן ס'דא א מלך א מלך מלכי המלכים אדער א קעניג ער זיצט אויף א גרויסן קרוין און ער פארט אין זיין פערד און אזוי ווייטער און ס'איז דא סאלדאטן און פשוטע מענטשן וואס זיי שטייען מיט א מורא'דיגע אנגעצויגנקייט א מורא'דיגע ערנסטקייט זיי זאגן אונז זענען מקבל עול אשר תשלחני אלך ווי וועסטו שיקן איך וועל טון צום באפעל. דאס איז דאס איז די פיקטשער וואס רוב מענטשן האבן פון קבלת עול. און מען מיינט אז דאס שטייט אין פסוק, מלך יושב על כסא רם ונישא, וואס טוען אונז? מורא'דיגע סיריעסנעס, בוקט זיך, מען זאגט חי המלך. דאס איז דאס דאס איז די פיקטשער פון קבלת עול וואס א נארמאלע עובד על פי פשט, און אפשר איז עס אפילו די מדרשים, דארף מען מעיין זיין ווייל איך בין נישט זיכער קיינמאל. ווען איך באשולדיג די פשט פון זאגן עפעס זאג איך כאפ איך אז ס'הייבט זיך נישט אן, סתם געווען אונזער איינרעדעניש, וואס האט עס איינגערעדט ערגעץ אז עס מיינט עס, וואס מיינט נישט ס'שטייט נישט דאס, אבער דאס איז די ציור וואס רוב מענטשן האבן, די ציור, דארף מען פארשטיין ס'איז דא אין דעם צוויי זאכן, מצד המקבל און מצד המשפיע, יא? סיי ס'איז א מורא'דיגע ערנסט מורא'דיג אנגעצויגן, יא? עפעס מורא'דיג, מ'קען עס רופן הארד, ס'הייסט דינים קשים, דינא קשיא, יא? א דין קשה, יא? עפעס מורא'דיג שווער, ס'הארד, ס'איז, ס'איז, מען דארף שטיין מיט א מען זיך מען פארמאכט זיך די גוף יא מען וועט מען קלענטשט זיין פיסט ער איז מורא'דיג אנגעצויגן מורא'דיג ערנסט דאס דאס איז דאס איז א דין קשה כמעט כעס יא כמעט און פון דעם קומט טאקע ארויס כעס און דאס איז נישט אונז גייען שוין נישט אנקומען צו רעדן וועגן די סטרא אחרא היינט אבער דאס איז נאך א זאך קומט די קבלה, קבלה, און קבלה זאגט אזוי, קום אהער. איך זע דאס אלעס יא שוין אין די די נייע אימעדזשערי, ס'איז א גאנץ אנדערע אימעדזשערי, מען ווערט אזוי צעמישט אז מען מיינט אז ס'איז די זעלבע זאך, ס'האט נישט קיין טראפ שייכות. דאס הייסט, ס'איז די זעלבע זאך אבער איז מסביר אז די סאלדאט דארף אויך נישט זיין אזוי, יא? קומט די קבלה און ער זאגט, יא, ניין, לאמיר דיר מסביר זיין. דו דארפסט נישט טראכטן פון די מלכות שמים, אזוי ווי א סאלדאט וואס שטייט מיט א, מיט די דרוך, יא, מיט א, מיט א ערנסטקייט, מיט א צוגעבויגנקייט צום קעניג. דארפסט טראכטן פון אנדערע משל. דו דארפסט טראכטן אין די מעין משל איינע פון די מעין משלים וואס טראכט יעצט רעדט האבן גערעדט פון די משל פון א דימאנט ס'איז אויך א שיינע משל און דו דארפסט טראכטן געווענליך רעדן דו דארפסט טראכטן פון א איש ואישה פון א מאן און א ווייב יא פון א אוהב ואהובת ואהובתו פון א לאווער און דו דארפסט טראכטן אז דאס דער מלך כביכול איז דער בעל, אנשטאט פון זאגן מלך זאג בעל, זאג דער מאן, ער איז אויך א מלך, אזא בחינת מל מלך יא, און די מלכה אדער די עבד, דאס איז די אישה, די מקבלת, די נוקבא, בחינת נוקבא, יעדער איינער ווייסט ראש השנה מ'איז עוסק אין תיקון הנוקבא. אה, נאו, נאו טינק אבאוט איט. טראכט א מינוט וואס גייט דא פאר, וואס האט מען דא זאגסט סתם, יא עס איז א משל עס איז נישט קיין פשיטא איך גיי נישט סיידן, אבער וואס וואס האט וואס האט עס געטוישט די די די מעשה, מען האט געטוישט די גאנצע אימעדזשרי פון פון קבלת עול מלכות פון ראש השנה, בוט אמאל קבלת עול איז מער אזוי ווי די זוהר טייטשט אשא דקבילת דכורא, אה פון מאן די פרוי בשעת א זיווג, מער בהרחבה באופן כללי אבער בשעת זיווג איז אזוי ווי די ציר מגושם פון דעם, איז זי מקבל דעם מאן יא. אין אנדערע ווערטער קבלת עול נאכנישט וויי ווען נישט אזוי ווי די ווי קבלת עול פון א אמאל זאגט מען די אימעדזש אויך פון א פעדער מען לייגט אים אריין א עול עלה עלה עלה עול יא קבלת עול לייגט מען ארויף א יוק א יוק א וויאזוי רופט מען דאס אויף אידיש א עול נאר מער אזוי ווי אשה אשה מקבלת את הזכר יא און דרך אגב דער מדרש זאגט אשר לא עלה עול זאגט אין פרה אדומה זאגט אשר לא עלה עליה זכר יא סאו מען איז די קאנעקטשען פון קבלת זכר און עלה עליה עול איז שוין איז שוין א מדרש אימעדזשרי אה, וואס א מין, וואס א מין, אה, קבלה, וואס א מין מוכנות, וואס א מין זיין גרייט, האט א, א פרוי, די, די צד המקבל אין, אין א זיווג, לגבי די מאן, לגבי די, די וואס גייט אריין אין איר כדי, די וואס, די וואס גייט אויף איר. קען עס, דאס קען זיין אין אסאך וועגן, זיכער דא אסאך, זייער אסאך איידעלע חלקים וואס מ'קען מחלק זיין דא. אבער איין זאך איז זיכער, ס'איז זייער אנדערש פון א סאלדאט, וואס שטייט דארט, און אויב ס'איז אזוי ווי א סאלדאט איז צרות, נישט קיין סייבא, נישט קיין שום בוי, זאלן דארפן אסאך אסאך המתקות הדינים. מ'קען זאגן אז אנשטאט פון זיך מאכן, איין זאך וואס איך קען זאגן, אנשטאט פון עס מאכן זיך מאכן הארט, א סאלדאט ווען ער שטייט ער איז אזוי, מצמצם צוזאם אלע זיינע איברים און ער שטייט גראד, יעדע אבר גייט זיך רירן, יא, די רעכטע האנט און די לינקע האנט, און די רעכטע פיס און די לינקע פיס, און ער מארשט מורא'דיג מסודר, פונקט פארקערט, יא, מ'מאכט זיך סאפט, מ'מאכט זיך מקבל. מאכט זיך לייכט, מאכט זיך ריסעפטיוו, יא, דאס איז אויך בגוף, אזוי ווי ס'איז אויך ממש די מעשה א זיווג, זי עפענט זיך כביכול, יא, ס'איז מורא'דיג אנגעצויגן און אסאך מענטשן האבן פראבלעם אפילו בגשמיות, און אויך אזוי ווי אין די זיווג רוחני, אין די זיווג איז דא זיווגים, דער אריז"ל לערנט ס'איז דא דריי זיווגים, יא, די זיווגים אפילו א מאן און א פרוי איז דא א זיווג א רגשי א פילינגס זיווג יא, די אשה אין יעדע זיווג איז איז נישט דער וואס שטייט מקבל עול, ס'איז דער וואס הערט יא, דער וואס שומע, דער וואס זי הערט דיך אויס, זי זי עקסעפט דיין דיין ליבשאפט צו דיין קאמפלעינט וואס דו זאגסט דארט, זי זי איז א גאנץ אנדערע סארט קבלה, דער טייטש קבלה, דער טייטש קבלת עול מלכות, קבלת מלכותו איז א גאנץ אנדערע טייטש, און דרך אגב, ווער עס קוקט, אוודאי איז עס נישט קיין פלא, ווער עס קוקט אריין אין סידור, כמעט יעדע מאל, יא די סידור האט א מנהג אז עס איז פאעטרי, ער לייגט צו אסאך עדזשעקטיווס אדער סופערלעטיווס צו זאכן, יא, ער זאגט נישט סתם חננו מאתך דעת, נאר חכמה בינה ודעת, נישט סתם מלך רופא, מלך רופא, נאמן ורחמן, און אנדערע נוסחאות לייגן נאך צו מער, ער לייגט אלעס צו עדזשעקטיווס כדי קלארער צו מאכן, כדי צו געבן מער קאנאטעישאנס, כדי צו מסביר זיין בעסער די אווירה פון וואס מען רעדט, יא. און וואס איז די אדזשעקטיוו וואס די סידור לייגט צו ווען ער רעדט פון קבלת עול מלכות אלעמאל איך ווייס נישט איך דארף איך האב נישט געמאכט א סירטש כ'ווייס נישט אויב ס'איז דא איין מאל וואס איז דא א אדזשעקטיוו וואס לייגט עס עול אזוי ווי א קו וואס האט א עול אדער אזוי ווי א סאלדאט וואס איך האב געטראכט פון איך מיין אז יעדע מאל די סידור פון דעם זאג איך די סידור איז זיכער געמאכט געווארן דורך חסידישע אידן אדער דורך אוהבי השם דורך חסידים נישט דורך יראי השם נישט דורך פחדנים יעדע מאל איז דא צוויי צוויי עדזשעקטיווס וואס די סידור האט ליב צוצולייגן ווען ער רעדט פון מקבלים מלכותו. איינס איז ברצון, מלכותו דאס איז פון די נוסח פון אמת ואמונה, און מלכותו ברצון קיבלו עליהם, מיט זייער ווילן. און די צווייטע איז באהבה. וואס זאגן די מלאכים ונותנים באהבה רשות זה לזה להקדיש ליוצרם און ממליכים יא אויכעט להמליכו זאגן אונז וואו אומרים פעמים בכל יום באהבה שמע ישראל דאס איז קבלת עול מלכות שמים ס'אלעמאל אדער באהבה אדער ברצון קען טראכטן וואס איז די חילוק אבער הצד השוה שביניהם דאס געט אונז מער א אימעדזש פון א קבלה וואס איז מעיק יורסעלף ריסעפטיוו, מעיק יורסעלף אפען, אדער וואס אונז האבן געזאגט, זיי א מלטש, שלייף אויס דעם שטיין, דעם אבן, דעם אבן יקרה, זאל נישט זיין עפעס א שטיין, עפעס א אזויווי א לב האבן, ניין, לב בשר, וואס הייסט לב בשר, לב האבן, זעט מען ווייטער די זעלבע, ממש די אימעדזשרי, יא, ס'דא א לב האבן, די לב האבן, די לב בשר זענען די זעלבע, ביידע זענען א שטיין, איך מיין, ביידע זענען פאקטיש א בשר, אבער די, די איז א לב. אבן ווען מען שניידט עס מען מאכט מילה מען שניידט עס מען שלייפט אויס דעם שטיין גוט ווערט ער א לב בשר וואס הייסט א לב בשר לב בשר איז א לב וואס איז מקבל אזוי ווי אישה איז מקבל מבעלה אזוי ווי א תלמיד איז מקבל דרך אגב אויך ס'דא מענטשן אויך די זעלבע טעות לקבל מרות ווען מען רעדט פון ביטול צו א רבי איז א וויכטיגע זאך פארן ענין ווען מען האט ס'איז נישט א ענין פון

יא אפילו ס'איז דא איינער וואס דארף בלאזן און בלאזן איז דא אין דעם אזא געוויסע גבורה מצמצם זיין די נשימה און אריינלייגן די לופט אין די שופר און מאכט פון דעם ווערט א קול אקעי באמת אבער אפילו ער דארף משמיע זיין יא מ'דארף הערן זייער קלאר נישט קיין קול הברה נישט קיין גרויסע קולות מ'דארף הערן קלאר דעם קול השופר לשמוע קול שופר דאס הייסט אז די קבלת מלכות זעט אויס אין גאנצן

די ענין פון וואס איך זאג דא אז די קבלה איז אזוי ווי מלטש זיין א אבן דאס איז די מלכות וואס איז א כלה מלכות וואס איז א נקבה מלכות וואס איז א אישה איטס א האול דיפרענט פיקטשער און דא הייבן אונז אן אביסל צו פארשטיין וויאזוי ווי אזוי מסביר וואס כ'האב געזאגט פריער ווי אזוי די נקודה די דגש אויף די זיך עס מיינט נישט צו מאכן זיך מער בולט צו מאכן זיך מער א פארט פון די סטארי עס מיינט צו מאכן זיך ווייניגער א פארט פון די סטארי און דאס איז זיך דעמאלטס איז דער מענטש דער כולל אלע עולמות וואס איז דער כולל אלע עולמות ווייל ער קען הערן פון אלע עולמות ווייל ער איז שומע קול שופר פון די עולם העליון און דאס ווען דער ער הערט דא בלאזט עס דארט דאס וואס ער מיינט אזוי די משל פון די פייער וואס כ'האב געזאגט דאס איז א אנדערע סארט א סאג א אנדערע סארט אנדערסטענדינג פון די ענין פון קבלת מלכות שמים וואס איז אונזער עבודה פון ראש השנה פון א גאנצע יאר, א הקדמה פאר א פאר יעדע זאך, און ס' ס'מאכט ס' ס'איז משחרר א מענטש יא, ס'געט אים פרידאם, פון דעם חירות, פון דעם ס'איז די זוהר ווען מ'האט מלכות האט מען בינה, דאס איז די שופר, שופר איז א שופר של חירות, יא א שופר של גאולה, יתקע בשופר גדול, שופר של חירות, פארוואס איז עס חירות? פשוט, ס'איז חירות, בראש השנה יצא יוסף יא, א שופר של חירות ווייל. יעצט סך הכל דארף איך טוהן וואס מען געבט מיר צו טוהן, וואס מען הייסט מיר צו טוהן, דרך אגב זייער א שלעכטע טרענסלעישן, יא וואס מען געבט מיר צו טוהן, געבט דיך א זאך צו טוהן טוה עס, מורא'דיגע רואיגקייט, מורא'דיגע מנוחת הנפש, ווייל ער נישט מחויב צו צו מאכן די זאך, נאר מחויב צו מקבל זיין די זאך, מקבל זיין לשמוע, לשמוע מיינט אויך פאלגן, אבער נישט פאלגן מיט א אנגעצויגענע ציור, פאלגן מיט א לייכטע ציור. and that will be enough for ערב שבת מקבל זיין שבת מקבל זיין ראש השנה מקבל זיין די נייע יאר זאל באקומען אביסל פלאץ פאר די סארט הבנה און דאס איז די מקום פון רוח הקודש מקום פון השגת השגת האלוקות השגת האמת ווי ווייניגער א מענטש טרייט ווי ווייניגער א מענטש פראבירט צו מחליט זיין, דאס איז די היפך פון קבלות טובות וואס מ'מאכט על דרך האמת, יא מ'זאל מקבל זיין קבלות, נישט מקבל זיין קבלות, מ'דארף מקבל זיין רצון, יא, ומלכותו ברצון קבלו עליהם, עס הערט אויף צו מאכן קבלות, עס הערט אויף צו זאגן וואס איך דארף דאס טון, בקיצור גאר. נאר ער זאגט וואס איך וויל טון, הייסט ווען עס ווערט שטיל, ער זאגט, ער הערט וואס ער וויל טון, דער שמוע קול שופר זאגט אים וואס ער וויל טון, נישט וואס ער דארף טון, דאס איז די טייטש מלכותו ברצון קבלו עליהם, בעזר השם וועלן מיר מרחיב זיין וועלכע נקודה מען דארף אין נאך שיעורים אין אנדערע פלעצער, ביז דערווייל האב א פרייליכן שבת און א פרייליכע יאר, ענד שני כסף לחיים, לחיים טובים ארוכים.